בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף נ ה, מיר הייבן אן דף נ ד, עמוד ב', פינף שורות פון אונטן, והא דתנן, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א משנה אין דף צדיק ו', זאגט די גמרא אזוי והא דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, אמרו לו, מתה אשתך, ס'טייטש אזוי, אונז האבן געזען א כלל, אז א מענטש טאר נישט חתונה מיט אחות אשתו, מיט א שוועסטער פון א פרוי, אבער דאס איז נאר בחייה, טאמער די פרוי זיינע שטארבט, טאמער א פרוי פון א מענטש שטארבט, מעג מען חתונה האבן מיט א שוועסטער פון די פרוי? איז דארט אין די משנה רעדט זיך מען גייט צו צו א מענטש און מען זאגט אים מתה אשתך דיין פרוי איז געשטארבן גייט דער איד ער האט געהערט ער האט געהערט פון עדים אז זיין פרוי איז געשטארבן ונשא אחותה מאביה האט ער חתונה מיט זיין פרוי'ס שוועסטער און די פרוי'ס שוועסטער איז א שוועסטער פון איין טאטן אבער ווייטער טאמער די פרוי וואלט געלעבט וואלט ער נישט געטארט חתונה מיט איר ער איז געגאנגען ער האט חתונה געהאט מיט איר על סמך דעם וואס ער ווייסט זיין פרוי איז טויט, נאר וואס, די טראגעדיעס האבן זיך נישט געענדיגט, מען קומט אים יעצט זאגן מתה, די צווייטע פרוי איז אויך געשטארבן, און ממילא, דער איד געגאנגען, ונשא אחותה מאמה, האט ער חתונה געהאט יעצט מיט א דריטע פרוי, וואס די דריטע פרוי איז א שוועסטער פונעם צווייטן, אז די צווייטע איז טויט קען ער חתונה האבן מיט איר שוועסטער, אבער דאס מאל, די דריטע איז א שוועסטער פונעם צווייטן, פון איין מאמען, וואס טייטש אזוי, די דריטע איז נישט קיין קרובה צום ערשטע, ווייל די ערשטע און די צווייטע זענען שוועסטערס פון איין טאטן, די צווייטע און די דריטע זענען שוועסטערס פון איין מאמען, ס'טייטש די ערשטע און די דריטע האבן נישט קיין שום שייכות. שוין, ס'ענדיגט זיך נישט דא, און מען זאגט אים אויך מתה די דריטע פרוי איז געשטארבן, איז על סמך דעם איז ער געגאנגען ונשא אחותה מאביה, האט ער חתונה געהאט מיט די שוועסטער פונעם דריטן, א שוועסטער פון איין טאטן, וואס טייטש, די פערדע פרוי וואס ער האט יעצט חתונה געהאט מיט איר, איז נישט קיין קרובה פונעם צווייטן און אויך נישט פונעם ערשטן, נאר פונעם דריטן. יעצט. זאגט מען אים מתה, די פערדע פרוי איז אויך געשטארבן, גייט ער און האט חתונה ונשא אחותה מאמה, מיט איר שוועסטער פון איין מאמע מיט א פיפטע פרוי, וואס די פיפטע איז א שוועסטער פונעם פערדן, אבער נישט פון די דריטע, די צווייטע אדער די ערשטע. קומט אויס למעשה, אז די ערשטע און די צווייטע זענען שוועסטערס, די צווייטע און די דריטע זענען שוועסטערס, די דריטע און די פערדע זענען שוועסטערס, און די פערדע און די פיפטע זענען שוועסטערס, אבער די ערשטע איז טאקע א שוועסטער פונעם צווייטן, אבער מיט די דריטע, די פערדע און די פיפטע האט זי נישט קיין שייכות, די צווייטע, איז א שוועסטער סיי פון די ערשטע סיי פון די דריטע, אבער מיט די אנדערע די פערדע און די פיפטע האט זי נישט קיין שייכות, די זעלבע זאך ווייטער די דריטע איז א שוועסטער סיי פונעם צווייטן סיי פונעם פערדן, אבער מיט די ערשטע און די פיפטע האט זי נישט קיין שייכות, די פערדע איז א שוועסטער פונעם דריטן און פונעם פיפטן, אבער מיט די ערשטע צוויי האט זי נישט קיין שייכות, און די פיפטע איז א שוועסטער פונעם פערדן, אבער מיט די ערשטע דריי האט זי נישט קיין שייכות. יעצט נאכדעם וואס די איד האט חתונה געהאט מיט די פיפטע, ווערט ער געוואויר אז די גאנצע זאך האט זיך נישט אנגעהויבן, וואס טייטש קיינער איז נישט געשטארבן, מען האט אים איינגערעדט, מען האט אים איינגערעדט די ערשטע איז געשטארבן, מען האט אים איינגערעדט די צווייטע איז געשטארבן, די דריטע און אזוי ווייטער, אלע פרויען לעבן, איז אזוי זאגט דארט די משנה, מותר בראשונה בשלישית ובחמישית, ופוטרות צרותיהן, ואסור בשנייה ברביעית, ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, זאגט דארט די משנה לאמיר מאכן א חשבון וועלכע פרויען זענען יעצט טאקע זיינע פרויען, און וועלכע פרויען זענען נישט זיין פרויען, ס'טייטש למעשה אלע פינף לעבן, און מילא אזוי, די ערשטע פרוי איז אוודאי זיין פרוי, זי איז דאך געווען זיין פרוי, די צווייטע פרוי איז נישט זיין פרוי, פארוואס? ווייל קדושין איז נישט תופס ביי איר, זי איז דאך א שוועסטער פון זיין פרוי, זי איז אחות אשתו, און אחות אשתו ווילאנג די פרוי לעבט טאר מען דאך נישט חתונה מיטן שוועסטער און קדושין איז נישט תופס, קומט אויס קדושין האט נישט תופס געווען ביים צווייטן, יעצט. די דריטע האט קדושין יא תופס געווען, ווייל די דריטע איז נישט געווען קיין קרובה צו זיין פרוי, די דריטע איז טאקע געווען א שוועסטער פונעם צווייטן, אבער די צווייטע איז דאך נישט זיין פרוי, די ערשטע איז זיין פרוי, און די ערשטע מיט די דריטע האבן נישט קיין שייכות, און מילא קדושין האבן תופס געווען ביים דריטן. ווייטער די פערדע האבן צוריק קדושין נישט תופס געווען, ווייל די פערדע איז דאך א קרובה פונעם דריטן, און די פיפטע האט קדושין יא תופס געווען, און מילא קומט אויס אז די ערשטע די דריטע און די פיפטע זענען זיינע פרויען, די צווייטע און די פערדע נישט, און פאר דעם טאקע, טאמער ער וועט שטארבן אן קינדער, און די ברודער זיינע, וועט מייבם זיין די ערשטע די דריטע אדער די פיפטע, אדער מאכן חליצה מיט די ערשטע דריטע פיפטע, איז אוודאי וועט עס העלפן, עס וועט פטר'ן די אנדערע, מה שאין כן טאמער ער וועט עס טון מיט די צווייטע אדער די פערדע, וואס אליבא דאמת די צווייטע און די פערדע זענען דאך נישט זיינע פרויען, איז אוודאי יבום חליצה ביי זיי, וועט גארנישט אויפטון, ס'וועט גארנישט פטר'ן, ווייל טאקע זיי זענען נישט זיינע פרויען. ווייטער אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער, ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה, מותר בשניה וברביעית, ופוטרות צרותיהן, ואסור בשלישית ובחמישית. ס'טייטש די משנה לייגט צו וואס איז טאקע טאמער די ערשטע פרוי איז יא געשטארבן, ס'טייטש זיי אלע פיר לעבן די נעקסטע פיר לעבן, אבער די ערשטע איז יא טויט, דעמאלטס איז די גאנצע מעשה אנדערש, ווייל דעמאלטס קומט אויס אז די קדושין פון די צווייטע האט יא תופס געווען, די דריטע נישט, די פערדע יא, און די פיפטע נישט, קומט אויס אויב אזוי אז די צווייטע מיט די פערדע וועלן זיין זיין פרויען, און די דריטע און די פיפטע נישט, און טאקע ביי אזא ציור טאמער מ'וועט מאכן יבום חליצה מיט די צווייטע און די פערדע וועט עס העלפן, מיט די דריטע און די פיפטע וועט עס נישט העלפן. על כל פנים, איז די גמרא מדייק פון יענע משנה, אלמא, זעהן מיר אין יענע משנה אז אחות אשתו בין מן האב בין מן האם אסורות, זעהן מיר אז די איסור אחות אשתו איז סיי א שוועסטער פון א פרוי פון איין טאטן, און סיי פון איין מאמען, און רשי זאגט וואו זעהט מען עס? זאגט רשי ווייל אז מען זעט דארט אין די משנה אז די משנה זאגט אז די קידושין פון די דריטע האט תופס געווען ווייל די קידושין פון די צווייטע האט נישט תופס געווען, איז משמע אז טאמער די צווייטע וואלט ווען תופס געווען וואלט די דריטע נישט תופס געווען, איי פארוואס? די דריטע איז דאך נאר א שוועסטער פון איין מאמען, זעהן מיר אז די איסור פון אחות אשתו איז סיי ביי א שוועסטער פון איין טאטען און סיי ביי א שוועסטער פון איין מאמען. ומנלן, פרעגט די גמרא פון ווי לערנט מען דאס ארויס, ווי זעהן מיר אזא זאך? ענטפערט די גמרא, יליף מאחותו, מען קען עס אפלערנען פון א שוועסטער, מה אחותו, בין מן האב בין מן האם, אזוי ווי די ערווה, א שוועסטער, איז סיי א שוועסטער פון איין טאטן, סיי א שוועסטער פון איין מאמען, ווי ווייסט מען ווייל שטייט קלאר אין פסוק, אף כאן, די זעלבע זאך אחות אשתו, איז אויך בין מן האב בין מן האם, איי פרעגט די גמרא, פארוואס עפעס לערנסטו אפ פון אחותו פון א שוועסטער, ולילף מדודתו, לערן עס ארויס פון דודתו דודתו האט מען געזען די פריערדיגע שיעור איז א צוגעקומענע מומע אז מה דודתו מן האב ולא מן האם א צוגעקומענע מומע איז נאר ברידער פון איין טאטן נישט ברידער פון איין מאמען אף כאן דא אויך זאג מן האב ולא מן האם אז דווקא א פרוי'ס שוועסטער פון איין טאטן נישט פון איין מאמען ענטפערט די גמרא ניין מסתברא מאחותו הוה ליה למילף שכן קרובי עצמו מקרובי עצמו טייטש א שוועסטער איז א קרוב פון א מענטש די זעלבע זאך די שוועגערין איז אויך די קרוב פון די מענטש אליין מה שאין כן דודתו די צוגעקומענע מומע איז א קרוב פונעם טאטן ס'טייטש א דור ארויף, און ממילא פאסט ענדערש צו לערנען פון א שוועסטער ווי איידער צו לערנען פון דודתו פון א מומע, איי זאגט די גמרא פארקערט גאר, אדרבה, מדודתו הוה ליה למילף שכן דבר על ידי קידושין, מדבר שעל ידי קידושין, ס'טייטש סיי א שוועגער און סיי א ווייב'ס שוועסטער, און סיי א צוגעקומענע מומע ביידע איז דאך צוגעקומען, מה שאין כן א שוועסטער איז נישט צוגעקומען, ס'איז אריגינעל, איז אפשר פאסט יא ארויסצולערנען פון דודתו אז דווקא פון איין טאטן נישט פון איין מאמען, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, מען לערנט עס ארויס אין א צווייטע פלאץ אינגאנצן, מען לערנט ארויס אחות אשתו, מאשת אח ילפינן, פון אן אשת אח, אז אזוי ווי ביי אשת אח איז סיי פון איין טאטן סיי פון איין מאמען די זעלבע זאך, די ערווה פון אחות אשתו איז סיי א שוועסטער פון איין טאטן און סיי א שוועסטער פון איין מאמען, און דא זענען זיי ממש גלייך דשכן דבר על ידי קידושין וקרובי עצמו, סיי אחות אשתו און סיי אשת אח ביידע איז צוגעקומען, און ביידע איז קרובי עצמו ס'איז נישט א דור ארויף און ממילא איז דאס א פאסיגע לימוד, פרעגט יעצט אבער די גמרא, אשת אח גופה מנלן, ווי ווייסט מען טאקע אז די איסור אשת אח איז סיי א ברודער פון איין טאטן און סיי א ברודער פון איין מאמען, יעצט די גמרא גייט יעצט דן זיין פון ווי מען לערנט טאקע ארויס אשת אח, און די גמרא וועט נישט צוריק קומען צו פארמאכן די רינגל, ס'טייטש צום סוף וועט מען האבן א גוטע לימוד, אבער מען דארף געדענקען, נאכדעם וואס מען האט א לימוד אז אשת אח איז סיי פון איין טאטן איין מאמען, איז פון דארט לערנט מען אויך ארויס אויף אחות אשתו, סיי פון איין טאטן סיי פון איין מאמען. עכ"פ ווי ווייסט מען טאקע די דין ביי אשת אח? זאגט די גמרא דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק, ערות אשת אחיך לא תגלה, זאגט די ברייתא בין מן האב בין מן האם, אז אשת אח איז סיי פון איין טאטן סיי פון איין מאמען, זאגט די ברייתא ווער זאגט, אתה אומר בין מן האב בין מן האם, או אינו אלא מן האב ולא מן האם, קען זיין נאר פון איין טאטן נישט פון איין מאמען. זאגט די ברייתא ניין, ודין הוא, חייב כאן וחייב באחותו, מה אחותו בין מן האב בין מן האם, אף כאן בין מן האב בין מן האם, זאגט די ברייתא מ'קען עס ארויסלערנען פון אחותו, אזוי ווי אחותו איז סיי פון איין טאטן סיי פון איין מאמען, ווי שטייט קלאר אין פסוק, איז די זעלבע זאך אשת אח, איז אויך פון איין טאטן פון איין מאמען, זאגט די ברייתא אפשר ניין, או כלך לדרך זו, חייב כאן וחייב בדודתו, מה דודתו מן האב ולא מן האם, אף כאן מן האב ולא מן האם, אפשר זאל מען ארויסלערנען פון א צוגעקומענע מומע, אזוי ווי דארט איז נאר פון איין טאטן, איז אפשר דא אויך נאר פון איין טאטן? זאגט די ברייתא נראה למי דומה, לאמיר זעהן צו וועם איז ער גלייך דער אשת אח, דנין קרובי עצמו מקרובי עצמו, ואל תוכיח דודתו שקרובי האב, ס'טייטש דער דודתו איז דאך א דור ארויף, ס'איז א טאטע'ס קרוב, מה שאין כן א שוועסטער איז א אייגענע קרוב, זאל מען ארויסלערנען ענדערש פון א שוועסטער, אדער אפשר ניין זאגט די ברייתא, או כלך לדרך זו, דנין דבר שעל ידי קידושין, מדבר שעל ידי קידושין, סיי אן אשת אח, און סיי א צוגעקומענע מומע ביידע איז צוגעקומען, ואל תוכיח אחותו, שאיסור הבא מאליו, א שוועסטער איז נישט צוגעקומען, איז אפשר קען מען נישט ארויסלערנען פון א שוועסטער, נאר וואס דען זאגט טאקע די ברייתא, פון ווי לערנט מען עס ארויס, תלמוד לומר, שטייט דארט די פסוק פירט אויס די פ די פסוק זאגט ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא, איז פון די ווערטער ערוות אחיך היא דרש'נט מען בין מן האב בין מן האם, ס'איז איבעריגע ווערטער לערנט מען טאקע פון דעם אז סיי א ברודער פון איין טאטן, סיי א ברודער פון איין מאמען, אלעמאל איז זיין פרוי אן ערווה, דער איסור פון אשת אח. איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, דער פסוק איז בכלל נישט איבעריג, ואימא, אידי ואידי באשת אח מן האב, זאל איך זאגן אז אוודאי רעדט מען דא נאר פון איין טאטן נישט פון איין מאמען, נאר וואס וואס דארף איך איבעריגע פסוק, ווייל חדה דיש לה בנים בחיי בעלה, וחדה דאין לה בנים בחיי בעלה, ס'טייטש אזוי, דא רעדט מען דאך קלאר אז דער מאן לעבט, ס'טייטש אז דער ברודער לעבט. ווייל טאמער די ברודער געשטארבן, איז דאך דא א מצוה צו מייבם זיין זיין פרוי, מען רעדט דאך נישט פון דעם, ווען איז דא די איסור האישה סך? די איסור אשת אח איז ווען די ברודער גט זיך פון זיין פרוי, טאר די ברודער פון די מאן טאר נישט יעצט חתונה האבן, מען טאר נישט נעמען די שוועגערן, איז אזוי זאגט די גמרא, קען זיין אז מען דארף צוויי לימודים דא, ווייל ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז יא, מען טאר נישט חתונה האבן מיט די שוועגערן וואס האט זיך געגט פון די ברודער, נאר ווען ס'איז דא קינדער, אבער טאמער ס'איז נישט דא קיין קינדער, איז אזוי ווי ווען די ברודער שטארבט אן קינדער, איז דא א מצוה צו מייבם זיין, איז די זעלבע זאך ווען די ברידער געט זיך אן קינדער, קען זיין מ'מעג איר אויך נעמען, דערפאר דארף מען איבעריגע לימוד אז ס'איז נישט אזוי אז די פרוי איז אלעמאל אסור, סיי מיט קינדער און סיי אן קינדער, איז ווייטער די ווערטער ערוות אחיך היא איז נישט איבעריג, ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל אין לה בנים בחיי בעלה מדרב הונא נפקא, אונז האמיר שוין א לימוד אז ווען א ברידער געט זיך אן קינדער טאר מען נישט חתונה האבן מיט די פרוי, און מ'דארף נישט ערבת אחיך היא, וועלכע לימוד? האמיר שוין געזען רב הונא אין די פריערדיגע בלאט האט רב הונא געלערנט פון דעם שטייט נידה ביי אשת אח האט ער גע'דרשנ'ט אז מה נידה אף על פי שיש לה היתר לאחר מכן בשעת איסורה בכרת אף אשת אח נמי אף על פי שיש לה היתר לאחר מכן בחיי בעלה בכרת וואס פון די דרש האט ער טאקע שוין ארויסגעלערנט אז אן אשת אח בחיי בעלה וואס גט זיך אפילו אן קינדער טאר מען נישט חתונה האבן מיט איר, קומט אויס אז ערוות אחיך היא איז טאקע איבעריג, און אז ערוות אחיך היא איז איבעריג, האבן מיר א מקור אז א אשת אח, אפילו א ברודער פון איין מאמען, איז אויך אן ערווה. איי זאגט די גמרא ווער זאגט? ס'טייטש די גמרא פרעגט יעצט צוריק ווער זאגט דיך אז די ערוות אחיך היא איז איבעריג? ס'איז נישט איבעריג, מען דארף עס נאך אלץ האבן, ואימא אידי ואידי באשת אח מן האב, קען זיין אשת אח איז נאר פון איין טאטן, איי זאגסטו האסט איבעריגע ווערטער דא ערוות אחיך היא ס'איז נישט איבעריג, מען דארף עס האבן ווייל חדא דיש לה בנים בחיי בעלה, וחדא דיש לה בנים לאחר מיתת בעלה. טייטש די דין וואס מען האט געזען משך די גאנצע מסכתא אז ווען א מענטש שטארבט מיט קינדער דעמאלטס איז מען נישט מייבם זיין פרוי, פון ווי לערנט מען עס ארויס? ווער זאגט אז דארט איז דא אן איסור אשת אח? זאגט די גמרא דאס לערנט מען ארויס פון ערוות אחיך היא, איז ווייטער ערוות אחיך היא איז נישט איבעריג, איז ווייטער האבן מיר נישט קיין לימוד אז א ברודער פון איין מאמען הייסט אויך א ברודער ביי אים איז אויך דא א איסור אשת אח, זאגט די גמרא ניין אויף דעם דארף מען נישט קיין לימוד, פארוואס יש לה בנים לאחר מיתת בעלה לא צריכא קרא, ווייל מדאמר רחמנא שאין לה בנים מותרת הא יש לה בנים אסורה, פארוואס דארף מען נישט א פסוק, ווייל מען קען עס אליין ארויסלערנען פון א סברא, פון דאס אז מען זעט אז די תורה זאגט אז ווען איינער שטארבט אן קינדער איז מען מייבם זיין פרוי, ווייס איך אליין אז טאמער ס'איז יא דא קינדער איז מען נישט מייבם, ס'טייטש טאמער ס'איז יא דא קינדער איז דא אן איסור אשת אח, מען דארף נישט אויף דעם א פסוק, זאגט אויף דעם די גמרא, מהיכי תיתי, די סברא איז נישט קיין סברא מען דארף יא א פסוק פארוואס, ווייל ודילמא, אין לה בנים אסורה לעלמא ושריא ליבם, יש לה בנים, שריא לעלמא, ושריא ליבם, ס'טייטש קען אוודאי זיין אז אן קיין פסוק וואלט איך געזאגט אזוי, טאמער איינער שטארבט אן קינדער איז זיין פרוי איינגעשפארט ווי מען זאגט, זי טאר נישט חתונה האבן ווי לאנג מען איז זי נישט מייבם, מה שאין כן טאמער איינער שטארבט, מיט קינדער איז זיין פרוי נישט איינגעשפארט זי קען חתונה האבן מיט יעדעם נאר וואס זי מעג אבער אויך חתונה האבן מיט דעם יבם אשת אח איז נישט דא אזוי וואלט איך געזאגט אן א פסוק און די זעלבע זאך זאגט די גמרא אדער אפשר וואלט איך געזאגט אנדערש אדער וואלט איך געזאגט אי נמי אין לה בנים מצוה יש לה בנים רשות אז טאמער זי האט נישט קיין קינדער איז א מצוה איר צו מייבם זיין טאמער זי האט יא קינדער איז א רשות איר צו מייבם זיין אבער מהיכי תיתי אז מען טאר נישט אדער זאגט די גמרא אי נמי לאמיר שוין זאגן אז די סברא איז יא א גוטע סברא לאמיר זאגן ס'איז זעהר א גוטע דיוק האט די תורה געהייסן מייבם זיין א פרוי אן קיין קינדער, ווייס איך מסברא אז טאמער ס'יא דא קינדער טאר מען נישט, לאמיר זאגן אין לה בנים אין יש לה בנים לא, אבער פון דעסטוועגן ס'דאך א לאו הבא מכלל עשה ולאו הבא מכלל עשה עשה, ווי שטארק איז אזא סברא? אזא סברא איז סך הכל א לאו הבא מכלל עשה, יא מ'דאך מדייק דא פון א עשה, די תורה האט געגעבן א מצות עשה צו מייבם זיין, פון דעם איז מען מדייק אז דארט ווי ס'נישט דא די מצוה טאר מען נישט, ס'א לאו הבא מכלל עשה, א לאו הבא מכלל עשה איז סך הכל אן עשה, און ביי אן עשה איז נישט דא קיין כרת, וואס טייטש וואלט איך ווייטער געזאגט אז טאמער איינער האט חתונה מיט אשת אחיו ווען ס'איז דא קינדער האט ער סך הכל עובר געווען אויף אן עשה ער קריגט נישט קיין כרת און אוודאי נישט אזוי איז אויב אזוי צוריק שווער קומט אויס איך דארף יא האבן דעם פסוק ערות אחיך היא קומט אויס דער פסוק איז נישט איבעריג ענטפערט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג כתב קרא אחרינא ס'איז דא נאך א פסוק אין די אנדערע פסוק שטייט ערות אחיו גלה וואס פון ערות אחיו גלה לערנט מען ארויס דעם דין אז טאמער איינער שטארבט און לאזט איבער קינדער איז דא אן איסור אשת אח מיט זיין פרוי, קומט אויס ווייטער ערות אחיך היא איז איבעריג, און אז ערות אחיך היא איז איבעריג, נוצט מען ערות אחיך היא צו זאגן אז א אשת אח איז נישט נאר ביי א ברודער פון איין טאטן, נאר אויך ביי א ברודער פון איין מאמען. איי פרעגט די גמרא, אויב אזוי, ואימא אשת אח מן האם כאשת אח מן האב, מה אשת אח מן האב לאחר מיתת בעלה שריא, אף אשת אח מן האם לאחר מיתת בעלה שריא, וואס טייטש אויב אזוי, לאמיר ארויסלערנען, אז טאקע זענען גלייך, סיי א ברודער פון איין טאטן א ברודער פון איין מאמען די זעלבע זאך, און ממילא אזוי ווי ביי א ברודער פון איין טאטן איז דא א מצות יבום, לערן ארויס אז די זעלבע זאך א ברודער פון איין מאמען איז אויך דא א מצות יבום, אמר קרא, אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, ווייל פון ווי לערנט מען ארויס א ברודער פון איין מאמען אז דארט איז אויך דא אן איסור אשת אח, האמיר דאך יעצט געזען פון ערות אחיך היא, די היא פון היא לערנט מען ארויס בהוייתה תהא אז איר מצב, איר סטאטוס טוישט זיך נישט, וואס טייטש אפילו אז ער שטארבט אן קינדער, דער ברודער פון איין מאמען, איז נישט דא א מצות יבום, און ס'איז נאך אלץ דא די לאו דאיסור אשת אח. זאגט די גמרא ווייטער, א נייע נושא, אחותו דכתיב בה כרת למה לי, ס'טייטש אזוי, שטייט נאך.

ס'טייטש טאמער איינער האט עובר געווען בשוגג אויף אלע עריות, ווען עס וואלט נאר געשטאנען איין מאל ונכרתו וואלט איך געזאגט אז ס'איז איין מאל כרת אויף אלעמען, וואס טייטש די זעלבע זאך בשוגג, איז נאר דא איין חטאת אויף אלעמען. דערפאר שטייט באזונדער ביי אחותו נאכאמאל א חיוב כרת, אז זאלסט וויסן אז ס'איז אפגעטיילט, אלע עריות זענען אפגעטיילט איינער פונעם אנדערן, און ווי רש י זאגט, מ'נוצט זיך דא מיט'ן לימוד, פון כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, אז דאס אויף די גאנצע כלל ס'טייטש אויף גאנצע פרשת העריות, יעדע ערווה באזונדער איז א לאו פאר זיך כאילו, און ממילא טאמער מען האט עובר געווען אויף אלע עריות בהעלם אחד, מען האט נישט געוואוסט ס'איז אסור, מען האט עס געטון בשוגג, דארף מען ברענגען א באזונדערע חטאת אויף יעדע ערווה באזונדער. פרעגט די גמרא, ולרבי יצחק דאמר כל חייבי כריתות בכלל היו, ולמה יצתה כרת באחותו, לדונו בכרת ולא במלקות לחלק מנלן, ס'טייטש, רבי יצחק לערנט ארויס פון די כרת וואס שטייט באחותו לערנט ער א צווייטע לימוד, ער לערנט פון דארט ארויס אז טאמער ס'זאל קומען עדים און מאכן התראה מ'וועט אנווארענען דעם איד אז ער גייט עובר זיין אויף אן עבירה און ער גייט קריגן אויף דעם מלקות, איז די דין אז ער קריגט נישט קיין מלקות אפילו מ'האט אים געווארנט אז ער וועט קריגן מלקות, און פון דארט לערנט מען ארויס אויף אלע אנדערע עריות אויכעט, אבער על כל פנים פון וואו ווייסט רבי יצחק די דין לחלק?

שטייט דאך כרת אויף די גאנצע פרשת העריות כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו, איז פארוואס דארף שטיין באזונדער ביי דודתו ערירים יהיו? ערירים יהיו איז אויך א לשון פון כרת, ס'טייטש כרת מיינט אז דער מענטש שטארבט יונג, און אויך אז ער שטארבט אן קינדער, דאס איז ערירים יהיו ס'טייטש ער וועט שטארבן אן קינדער, איז פארוואס שטייט עס באזונדער? ענטפערט די גמרא, לכדרבה, דרבה רמי ווייל רבה האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים,

זיי וועלן שטארבן אבער מ'רעדט נישט אויף פריערדיגע קינדער, איז לכאורה דא א סתירה פון די ביידע פסוקים הא כיצד, איז אויף דעם ענפערט רבה אזוי אז די פסוקים גייען טאקע ארויף אויף ביידע אופנים, יש לו בנים, איינער וואס האט שוין קינדער, ס'טייטש ער האט קינדער פאר ער האט געטון די עבירה וואס מ'איז חייב אויף דעם כרת, איז אויף אים זאגט די פסוק ערירים יהיו, קוברן, די קינדער וועלן שטארבן ער וועט זיי באגראבן, אין לו בנים, איינער וואס האט נישט קיין קינדער, איז אויף אים זאגט די פסוק ערירים ימותו, אז אזוי גייסטו שטארבן הולך ערירי,

ווייטער ואי כתב רחמנא ערירים ימותו טאמער ס'וואלט נאר דאס געשטאנען הוה אמינא וואלט איך געזאגט מחטאו ואילך אז נאר פון די עבירה און ווייטער וועלן שטארבן די קינדער אבער אלע קינדער וואס זענען געבוירן פון פריערט אבל מעיקרא לא און ווי רש י לייגט צו ווייל שטייט אין פסוק חטאם ישאו ערירים ימותו אז די אלע וואס זענען געבוירן נאך די חטא נאך די עבירה זיי וועלן שטארבן אבער פון פריערט נישט צריכא און ממילא דארף איך האבן ביידע פסוקים ערירים יהיו און ערירים ימותו. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן נעכטן א היקש פון ר' יונה אז אלע עריות זענען הוקשו זה לזה, און פון דעם האט מען ארויסגעלערנט אז אזוי ווי ביי נידה שטייט אין פסוק את מקורה הערה אז העראה איז פונקט ווי גמר ביאה, די זעלבע זאך ביי אלע חייבי כריתות ביי אלע עריות איז העראה פונקט ווי גמר ביאה, פרעגט יעצט די גמרא, העראה דחייבי לאוין מנלן, ווי ווייסט מען ביי חייבי לאוין אז העראה איז אויך פונקט ווי גמר ביאה. ענטפערט די גמרא, מדגלי רחמנא שכבת זרע גבי שפחה חרופה, מכלל דחייבי לאוין בהעראה. ס'טייטש אזוי, קודם, וואס מיינט א שפחה חריפה? איז רש"י דא לערנט ווי איין פשט למעשה מחלוקת תנאים, אבער רש"י דא איז מסביר שפחה חרופה איז א שפחה כנענית וואס וואוינט מיט אן עבד עברי, ווי שטייט אין פסוק אם אדוניו יתן לו אישה, א באלבאס קען דאס טון, א באלבאס קען צווינגען די עבד עברי חתונה צו האבן מיט די שפחה כנענית, איז אזא סארט שפחה כנענית, ווערט גערופן א שפחה חרופה, און ממילא טאמער איינער א צווייטע איד וואוינט מיט די שפחה חרופה דארף ער ברענגען אן אשם חוץ דעם וואס איז עובר אויף א לאו דארף ער ברענגען אן אשם און ממילא זאגט די גמרא אזוי דארט ביי שפחה חרופה שטייט שכבת זרע שכבת זרע מיינט גמר ביאה וואס איז ראוי צו האבן קינדער און ממילא זעהט מען פון דעם אז ווען דארף מען ברענגען אן אשם נאר ווען ס'איז דא גמר ביאה אבער אזעלכע לאוין וואס מ'דארף נישט ברענגען אן אשם דארף מען נישט קיין גמר ביה. איז העראה אליין גענוג, דאס איז די לימוד פון די גמרא, איי פרעגט די גמרא פארקערט, אדרבה, מדגלי רחמנא העראה בחייבי כריתות, מכלל דחייבי לאוין בגמר ביאה, ס'טייטש פון דעם אליין, אז מ'האמיר א היקש פון ר' יונה, אז מ'האמיר א לימוד ביי נידה, אז מ'האמיר א לימוד אז ביי חייבי כריתות איז העראה פונקט ווי גמר ביאה, איז פון דעם אליין זיי מדייק אז נאר ביי חייבי כריתות איז העראה ווי גמר ביאה, אבער ביי חייבי לאוין איז נישט אזוי, זאגט די גמרא ניין. אמר רב אשי ווייל אם כן לישתוק קרא משפחה חרופה, אויב ס'איז טאקע אזוי אז מ'קען מדייק זיין אז די תורה זאגט אונז א לימוד חייבי כריתות, זיי מדייק אז איבעראל אנדערש איז העראה נישט ווי גמר ביאה, אויב אויב טאקע אזוי איז פארוואס דארף שטיין שכבת זרע ביי שפחה חריפה? די תורה וואלט גארנישט געדארפט שרייבן, און כ'וואלט אליין געוואוסט אז די תורה שרייבט ביי חייבי כריתות, העראה פונקט ווי גמר ביאה איז אלע אנדערע פלעצער, און אויך שפחה חרופה, איז נישט אזוי ס'טייטש איבעראל אנדערש דארף מען גמר ביאה, וואס דארף שטיין שכבת זרע? נאר וואס דען? די שכבת זרע קומט אונז לאזן הערן אז דווקא ביי שפחה חרופה, ס'טייטש דווקא ביי שפחה חרופה דארט איז דא א אשם, דארט דארף מען גמר ביאה, אבער ביי אלע אנדערע חייבי לאוין ווערט מען שוין מחויב מיט העראה אליין מען דארף נישט קיין גמר ביאה, זאגט די גמרא יעצט ווייטער, העראה דחייבי לאוין דכהונה מנלן, ווי ווייסט מען די חייבי לאוין דכהונה, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ווי ווייסט מען דארט אויך,

און ווי רש"י זאגט וכן חייבי עשה, אזוי ווי א מצרי אדער אדומי, ווי שטייט אין פסוק, דור שלישי יבוא להם בקהל ה', אז די דריטע דור נאך זיי זענען זיך מגייר, מעג מען חתונה מיט זיי, ס'טייטש א עשה, די דריטע דור, איז משמע, די ערשטע פאר דורות נישט, ס'א לאו הבא מכלל עשה, ס'האט א דין ווי א עשה, על כל פנים איינער וואס האט יא חתונה מיט זיי איז עובר אויף א עשה, ווי ווייסט מען דארט איז אויך די העראה פונקט ווי גמר ביאה, ענפערט די גמרא אתיא ביאה ביאה, שטייט ביי חייבי לאוין לא יבוא ממזר בקהל השם, און ס'שטייט ביי דעם אדומי און דעם מצרי דור שלישי יבוא, און ממילא נעמט מען ארויס איינער פונעם צווייטן אז העראה איז ווי גמר ביאה, פרעגט די גמרא יבמה לשוק מנלן, ווי ווייסט מען, אונז ווייסט מען דאך אז א יבמה טאר נישט חתונה האבן מיט א פרעמדע מענטש ווילאנג מען געט איר נישט יבום חליצה, דאס ווערט גערופן יבמה לשוק, און ווי ווייסט מען אז טאמער זי האט יא חתונה מיט א פרעמדע אז העראה איז פונקט ווי גמר ביאה אויף עובר צו זיין אויף דער לאו. ענטפערט די גמרא, אי למאן דאמר לאו לאו, אי למאן דאמר עשה עשה, ס'טייטש וואס איז די איסור פון יבא מלשיק? עמיר שוין זען ווי רש"י ברענגט דא, ס'א גמרא אויף דף צדיק ב', א מחלוקת רב און שמואל, וואס מ'האט שוין בעצם דערמאנט, צי די איסור פון יבמה לשוק איז א עשה צי א לאו, און ממילא זאגט די גמרא ממה נפשך טאמער ס'א לאו, האט מען דאך געברענגט א לימוד אז אלע חייבי לאוין איז העראה ווי גמר ביאה, און טאמער ס'איז א עשה האט מען דאך אויך יעצט געברענגט א לימוד, ביאה ביאה, אז ביי חייבי עשה'ס איז אויך די העראה פונקט ווי גמר ביאה, איז זאגט די גמרא כ'שטיי נישט דיין שאלה, נאר וואס דען די גמרא מסביר, אלא יבמה ליבם מנלן, ווי ווייסט מען אז ווען די יבמה מיט די יבם, די יבם איז מייבם די יבמה, ווי ווייסט מען דארט אויך אז העראה איז פונקט ווי גמר ביאה, ענטפערט די גמרא אתיא ביאה ביאה, מ'לערנט ארויס א גזירה שווה ביאה ביאה, שטייט ביי חייבי לאוין לא יבא ממזר בקהל השם, שטייט ביי יבמה יבמה יבא עליה, לערנט מען ארויס אז העראה איז פונקט ווי גמר ביאה, ווייטער פרעגט די גמרא אישה לבעלה מנלן, ווי ווייסט מען אז א מאן קען קונה זיין א פרוי אויך נאר מיט העראה? ווייל אונז ווייסט מען דאך אז א אישה נקנית בכסף בשטר ובביאה, ווי ווייסט מען אז די ביאה מיינט אויך העראה? ענפערט די גמרא אתיא קיחה קיחה, מען לערנט ארויס פון די חייבי כריתות ואיש אשר יקח את אחותו, און ביי א מאן שטייט אויך כי יקח איש אישה ובעלה, איז לערנט מען ארויס אז אויך העראה אליין איז גענוג, צו קונה זיין א פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, למה לי דכתב רחמנא שכבת זרע בשפחה חרופה שכבת זרע באשת איש שכבת זרע בסוטה, שטייט ביי די דריי פלעצער שכבת זרע, פארוואס זאגט רבא אזוי, דשפחה חרופה כדאמרן, ווייל שפחה חרופה האט מען שוין געזען, שטייט שכבת זרע, צו קומען לאזן הערן, אז ביי שפחה חרופה איז מען נישט מחיוב אן אשם, נאר מיט גמר ביאה, נישט מיט העראה, דאס האט מען שוין געזען, ווייטער דאשת איש, פארוואס שטייט שכבת זרע באשת איש, זאגט רבא, פרט למשמש מת, משמש מת מיינט אן קיין קישוי, וואס איז מת, אויף דעם איז מען נישט מחיוב, זאגט די גמרא, הניחא למאן דאמר, טאקע לויט די מאן דאמר וואס האלט אזוי אז משמש מת בעריות פטור, פארשטיי מיר די לימוד, אלא למאן דאמר חייב, ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז אפילו איינער וואס איז משמש אן קיין קישוי איז אויך חייב, איז מאי איכא למימר, און וואס איז די שכבת זרע וואס שטייט ביי אשת איש, אלא נאר, זאגט די גמרא, פרט למשמש מתה, פרט איינער וואס איז משמש מיט א אשת איש וואס זי איז טויט, זי איז טויט אינגאנצן, איז ער פטור. דאס פארדעם שטייט שכבת זרע. דסלקא דעתך אמינא ווייל כ'וואלט ווען געמיינט אז הואיל לאחר מיתה נמי איקרי שארו, אז אפילו נאך מיתה נאך א פרוי שטארבט, הייסט זי נאך אלץ שארו א קרוב פונעם מאן, ווי שטייט ביי א כהן אז ווען די פרוי שטארבט מעג ער איר נאך באגראבן זי ווערט נאך גערופן שארו, איז וואלט איך געמיינט אימא ליחייב עלה באשת איש, אז טאמער איינער וואוינט מיט א אשת איש נאכדעם וואס זי איז טויט, איז ער מחיוב ווייל ער האט געוואוינט מיט א אשת איש, קא משמע לן, פארדעם שטייט דארט שכבת זרע, צו וויסן אז עס איז נישט אזוי, עס קומט לאזן הערן אז דווקא אזא סארט זאך וואס איז ראוי אויף זרע, אבער טאמער זי איז טויט, דאך נישט ראוי אויף קיין קינדער, איז ממילא ביי אזא אופן איז מען פטור. ווייטער דסוטה למה לי, וואס שטייט שכבת זרע ביי סוטה, לכדתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שכבת זרע, זאגט די ברייתא, די סך שכבת זרע וואס שטייט ביי סוטה, קומט צו לאזן הערן, קומט צו לערנען, פרט לדבר אחר, אז ביי דבר אחר, ווי מען וועט שוין זען וואס דער דבר אחר איז, דארט איז נישט דא דיני סוטה. פרעגט די גמרא מאי דבר אחר, אמר רב ששת, פרט לשקינא לה שלא כדרכה, ס'איז דא א דין ביי א סוטה אז די מאן דארף מקנא זיין, דאס הייסט די מאן דארף איר אנווארענען אז זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם און יענעם, זי זאל נישט זינדיגן מיט יענעם און יענעם, און טאמער זי טוט עס אף על פי כן, דעמאלטס איז דא אלע דיני סוטה, מען טרינקט איר אן מיט די מים המאררים, אזוי ווי יעדער ווייסט, על כל פנים זאגט רב ששת, דאס קומט די שכבת זרע לאזן הערן, אז טאמער דער מאן איז קינא לה שלא כדרכה, דאס טייטש ער האט איר אנגעווארנט זי זאל נישט וואוינען מיט יענעם און יענעם, און ער איז איר חושד אז זי וואוינט מיט יענעם שלא כדרכה, וואס שלא כדרכה איז דאך נישט ראוי אויף זרע, אדער ווי רש"י זאגט א צווייטע לשון, נישט ער חושד, ער זאגט איר קלאר, אז איך בין דיר מקנא דאס טייטש איך ווארן דיך אן זאלסט זיך נישט באהאלטן מיט יענעם און זאלסט נישט וואוינען מיט יענעם שלא כדרכה, אז ביי אזא אופן, זאגט אונז דער פסוק, איז טאקע נישט דא דיני סוטה, אמר ליה רבא, פרעגט רבא וואס עפעס, משכבי אשה כתיב, וואס משכבי אשה מיינט, ביידע סיי כדרכה סיי שלא כדרכה, ביידע הייסן משכבי אשה, ממילא פארשטייט זיך אפילו שלא כדרכה, אוואדע אזא סארט קינוי איז א קינוי, אוואדע דארט עט זיין דיני סוטה, אלא אמר רבא ממילא זאגט רבא אנדערש, די שכבת זרע וואס שטייט דא אין די ברייתא פרט לדבר אחר, ווייסט פרט לדבר אחר מיינט פרט לשקינא לה דרך אברים, ווי רש"י זאגט דרך אברים, מיעוך דדים ודש מבחוץ בשאר אברים, ס'איז נישט קיין דרך ביה וואס ביי אזא אופן ווען די מאן ווארנט איר אן און ער זאגט אזוי איז ביי אזא אופן דאס הייסט נישט קיין קינוי איז טייטש דארט איז נישט דא דיני סוטה אמר ליה אביי פרעגט אביי צו רבא פריצותא אסר רחמנא סטייטש מ'דארף א לימוד אויף דעם וואס עפעס וועם איז בכלל איינגעפאלן אז דרך אברים איז דא דיני סוטה דרך אברים איז א גרויסע פריצות אבער א פרוי וואס וואוינט מיט א צווייטע דרך אברים ווערט נישט אסור אויפן מאן איז פארשטייט זיך ס'נישט דא ביי אזא סארט פרוי דיני סוטה, איז דארף מען נישט אזא לימוד, אלא אמר אביי, און ממילא זאגט אביי די שכבת זרע וואס שטייט ביי סוטה פרט לדבר אחר, דבר אחר מיינט, פרט לשקינא לה בנשיקה, אז טאמער איז קינא לה בנשיקה, נשיקה, זאגט רש"י, אבר נושק במקום תשמיש, ס'גייט בכלל נישט אריין, אז ביי אזא אופן, זאגט אונז די תורה, אז ס'איז נישט דא קיין דיני סוטה, איי פרעגט די גמרא, הניחא למאן דאמר העראה זו הכנסת עטרה, באלד וועט מען טאקע זעהן וואס איז דאס די העראה, איז דא א מאן דאמר וואס האלט העראה איז הכנסת עטרה, די עטרה דארף זיין אינעווייניג, איז אויב אזוי נשיקה, וואס דאס איז אסאך פארדעם, נשיקה איז אפילו העראה אויך נישט, איז לויט די מאן דאמר פארשטייט מען אז די תורה זאגט טאמער די מאן איז קינא לה בנשיקה, וואס טאקע נשיקה איז נאך שוואכער פון העראה, איז ביי אזא אופן איז נישט דא דיני סוטה, אבער אלא למאן דאמר זו נשיקה, ס'דא א צווייטע מאן דאמר וואס האלט אז העראה דאס איז טאקע נשיקה, אויב אזוי קומט אויס אויב העראה איז נשיקה, און העראה האט מען דאך געזען איבעראל חוץ ווי חוץ שפחה חרופה, אבער איבעראל איז העראה פונקט ווי גמר ביאה, אויב אזוי לויט דעם מאן דאמר איז נשיקה פונקט ווי גמר ביאה, און מאי איכא למימר, וואס קענסטו מיר זאגן אז די תורה איז ממעט אז ביי נשיקה איז נישטא דיני סוטה, אוודאי נישט, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, דער פרט לדבר אחר, דער שכבת זרע וואס שטייט ביי סוטה וואס איז ממעט עפעס, דאס קומט צו ממעט זיין לשקינא לה דרך איברים, איי האמיר געפרעגט אז ס'איז סתם דרך פריצות, ואיצטריך ס'איז נאך אלץ דא א חידוש, ווייל סלקא דעתך אמינא, כ'וואלט ווען געמיינט בקפידא דבעל תלה רחמנא, אז די תורה איז תולה דיני סוטה, אין וואס די מאן איז מקפיד, און ממילא והא קא קפיד דא דער מאן איז מקפיד, דרך איברים, איז דא זאל אויך זיין דיני סוטה, קמשמע לן, פאר דעם שטייט שכבת זרע אז ס'איז נישט אזוי, ס'דארף זיין שכבת זרע, שכבת זרע האט מען שוין געזען, ליגט שוין כלול אין דעם, סיי העראה, סיי כדרכה, סיי שלא כדרכה. זאגט יעצט די גמרא אמר שמואל האט שמואל געזאגט וואס איז דאס העראה, העראה איז ווי נשיקה, אזוי ווי מען האט פריערט געזען נשיקה ס'רירט נאר צו, משל לאדם שמניח אצבעו על פיו, א משל ווי א מענטש לייגט א פינגער אויפן מויל, אי אפשר שלא ידחוק הבשר, עפעס שטופט עס אריין אין פלייש, און ממילא זאגט שמואל אז די זעלבע זאך מיט נשיקה, עפעס גייט אריין, און פאר דעם זאגט ער אז דאס האט א דין ווי גמר ביאה, כי אתא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן זאגט כמעט די זעלבע זאך, זאגט רבי יוחנן גמר ביאה בשפחה חרופה זו הכנסת עטרה, ס'טייטש ביי שפחה חרופה האט מען געזען דאס די איינציגסטע פלאץ וואס מען דארף גמר ביאה איז ביי שפחה חרופה, וואס איז דאס גמר ביאה? זו הכנסת עטרה, ס'טייטש ווי מ'וועט באלד זעהן ס'איז דא דריי דרגות, ס'דא נשיקה וואס דאס איז די לייכסטע דרגה, ס'דא הכנסת עטרה וואס דאס איז אביסל מער, און ס'דא מירוק גיד וואס דאס איז עד הסוף, און ממילא זאגט רבי יוחנן וואס איז גמר ביאה? גמר ביאה איז הכנסת עטרה, אויב אזוי וואס איז העראה וואס דאס איז א דרגה פריערט? העראה איז נשיקה, ס'טייטש רבי יוחנן האלט פונקט ווי שמואל. מתיב רב ששת, פרעגט רב ששת א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שכבת זרע, וואס טייטש דאס וואס שטייט ביי שפחה חרופה שכבת זרע, זאגט די ברייתא וואס איז דאס שכבת זרע ס'טייטש וואס איז דאס גמר ביאה? אינו חייב אלא על ביאת המירוק, אזוי זאגט די ברייתא, ווען איז גמר ביאה? ווען ס'איז ביאת המירוק, ביאת המירוק מיינט ווי רש"י זאגט, שמזריע איז לכאורה וואס טייטש שמזריע מאי לאו מירוק גיד לכאורה מיינט עס אז עד הסוף און מ'איז מזריע נאר דאס איז גמר ביאה און ממילא איז שווער אויף רבי יוחנן רבי יוחנן האט געזאגט גמר ביאה איז הכנסת עטרה און דא זעהן מיר מירוק גיד וואס דאס איז נאך ווייטער ענטפערט די גמרא לא ס'איז נישט קיין סתירה רבי יוחנן קען טאקע זאגן אז מירוק מיינט נישט מירוק גיד נאר מירוק מיינט מירוק עטרה ס'טייטש נאר הכנסת עטרה און טאקע מזריע אבער ס'מיינט נישט עד הסוף. כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, רב דימי זאגט נאך אנדערש בשם רבי יוחנן, זאגט רב דימי, העראה זו הכנסת עטרה, אז העראה איז הכנסת עטרה, נישט גמר ביאה, פריערט האט מען געזען רבה בר בר חנה האט נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, אז גמר ביאה איז הכנסת עטרה, דא זאגט ער אז העראה איז הכנסת עטרה, אמרי ליה, האט מען געפרעגט פון רב דימי, והא רבה בר בר חנה לא אמר הכי, רבה בר בר חנה האט דאך אנדערש געזאגט, אמר להו, האט רב דימי זיך אנגערופן, או איהו שקראי, או אנא שקרי, אדער איז ער א ליגענער אדער בין איך א ליגענער, זאגט די גמרא כי אתא רבין, אמר רבי יוחנן, רבין האט אויך געזאגט, פונקט ווי רב דימי האט נאך געזאגט בשם רבי יוחנן, אז העראה זו הכנסת עטרה, אז העראה אליין איז הכנסת עטרה, זאגט יעצט די גמרא אזוי, אדרבה בר בר חנה ודאי פליג, דאס איז קלאר אז רבין און רב דימי קריגן זיך אויף רבה בר בר חנה, פארוואס? ווייל רבה בר בר חנה האט נאך געזאגט בשם רבי יוחנן אז הכנסת עטרה איז גמר ביאה, און זיי זאגן נאך בשם רבי יוחנן אז הכנסת עטרה איז העראה, די שאלה איז אדשמואל, מי לימא פליג, צו קריגט זיך אויף שמואל צו נישט, שמואל האט געזאגט העראה זו נשיקה, די שאלה איז צו ר' יוחנן לויט די גירסא פון רבין און פון רב דימי איז א סתירה אויף שמואל, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין סתירה, פארוואס? ווייל מנשיקה ועד הכנסת עטרה, העראה קרי לה, ס'טייטש אזוי, שמואל האט געזאגט, אז נשיקה דאס איז העראה, ווייטער רבין און רב דימי האבן נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן אז הכנסת עטרה איז העראה, און ממילא וויל יעצט די גמרא זאגן ס'איז נישט קיין סתירה, נאר וואס דען? ביידע האלטן אז ווייניגער פון נשיקה איז גארנישט מיט נישט, פון נשיקה ביז הכנסת עטרה, און אויך הכנסת עטרה, דאס איז העראה, מער פון הכנסת עטרה איז שוין גמר ביאה, און ממילא איז נישט קיין סתירה, אזוי זאגט די גמרא, זאגט אבער די גמרא, כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, ר' שמואל בר יהודה האט נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, און דא וועלן מיר זעהן קלאר אז רבי יוחנן קריגט זיך אויך אויף שמואל, העראה זאגט ער זו הכנסת עטרה, גמר ביאה גמר ביאה ממש, אז דערווייל נישט דא קיין סתירה, אבער מכאן ואילך, פארדעם ס'טייטש ווייניגער ווי הכנסת עטרה, אינה אלא נשיקה פטור עליה, איז נאר א נשיקה, נשיקה איז גארנישט מיט נישט, פליגא דשמואל, זעהן מיר קלאר ער קריגט זיך אויף שמואל.